שבת פרשת בהר בחוקותי קומט אויס שטענדיג אין די תקופה ארום לג בעומר, דער טאג פון יום שמחתו פון רבי שמעון בר יוחאי, וואס מיר געפינען ספעציעל ביי רבי שמעון בר יוחאי, איינע פון די זאכן וואס מען זעט אין אלע זיינע מאמרי חזל סיי אין נגלה דתורה אין גמרא, סיי אין פנימיות התורה אין ספר הזוהר, זעט מען ביי אים זייער שטארק דער ענין פון שבחם של ישראל, מעלתם של ישראל. רשבי איז איינער פון די תנאים וואס וואו ער קען איז ער משבח און ער ברענגט ארויס מעלתם של ישראל. נישט נאר דאס, ספיציעל דווקא אין זמנים פון גלות, אין די ביטערע זמנים פון חשך הגלות, ווארום רשבי אליין איז דאך געווען וואס ער האט, מען האט אים גערודפ'ט, ער איז געווען אין די ערשטע תקופה פון זמן הגלות אינעם לאנגן גלות, פונעם גלות האחרון, און מען האט אים גערודפ'ט ביז ער איז געווען דרייצן יאר אין די מערה ווי די גמרא דערציילט, איז ביי אים געווען זייער שטארק דער חשך הגלות, און ער איז געווען דער וואס מען געפינט א ריבוי מאמרי חזל ומדרשים וואס ער ברענגט ארויס שבחם של ישראל ומעלתם של ישראל און אהבתו של הקדוש ברוך הוא צו כנסת ישראל דווקא אין די שווערע צייטן פון גלות. וואס דערפאר וועלן מיר היינט רעדן וועגן דעם נושא, מען וועט ארומרעדן סיי ווי דאס קומט ארויס אין די פרשת השבוע, פרשת בהר, פרשת בחוקותי, מאמרים פון רבי שמעון בר יוחאי און מאמרים פון זוהר און ווי אזוי ס'טייטש זיך אויס אין עבודת השם פאר אונזערע צייטן וואס דאס גיבט א מוראדיגע חיזוק, מען געפינט זיך דאך אין א זמן וואס מיר דארפן אלע אנקומען צו חיזוק, יעדער איינער דארף אנקומען איצטער אין א תקופה וואס ס'איז דא א גרויסער חושך און העלם והסתר כי החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ווייל ס'איז אט אט איז ועלייך יזרח השם, מ'האלט אט אט אין די זמנים פון די גאולה, איז דארף מען דאך האבן אלע חיזוק, איז פון די ווערטער פון רבי שמעון בר יוחאי קען מען ארויסנעמען גאר א גרויסער חיזוק אין זייענדיג אין אט די טעג און אט די זמנים, ווי ס'ידוע דער פתגם וואס ברענגט זיך אין חסידישע ספרים, ס'איז א פתגם וואס ברענגט זיך גאר פון דעם מנחת אלעזר, פון דעם מונקאטשער, און נאך, וואס זיי ברענגען אז כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אז כ. דער טייטש פון דעם איז, אז דער חסידישער טייטש, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אז בשעת מען געפינט זיך אינעם דחק, אינעם דוחק, פון עקבתא דמשיחא, אין דעם דוחק הגלות וואס קוועטשט, די הארץ קוועטשט די קאפ, אינעם דווקא אינעם שעת הדחק איז כדאי הוא רב שמעון, וויסנדיג אז רב שמעון איז דער וואס האט זיך אונטערגענומען, ווי די גמרא זאגט אין מסכת סוכה, אז רב שמעון האט זיך אונטערגענומען, אז יכולני לפטור כל עולם כולו מן הדין, ער האט גענומען אויף זיינע פלייצעס אלע עניינים און אלע חובות פון עם ישראל, ווייסט מען אז מען גייט אויף גרויסע, אויף ברייטע, אויף שטארקע פלייצעס, און דאס גיט די שטארקסטע חיזוק און די שטארקסטע שמחה, איז זייענדיג אין אט א די טעג וואס איז אנהייבנדיג אזוי ווי שטענדיג וועט מען אנהייבן מיט א סיפור און פון דארטן וועט מען אריבער גיין צו געפינען סיי אין די סדרה פון פרשת בהר א ענין פון רבי שמעון בר יוחאי און א הוראה א לימוד נפלא אין אין אין אין חיזוק צו עם ישראל זייענדיג אין אט א די טעג אין אט א די שווערע טעג, און על דרך זה פון די פרשת בחוקותי. איז דער סיפור איז א סיפור וואס דער רבי ריי"צ האט דערציילט אין א פארברענגען פון אחרון של פסח תש"ב. האט דארטן דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי"צ דערציילט אז אין די יאר תרס"ו איז געווען גאר א שווערע יאר, כידוע, יאר תרס"ו אין רוסלאנד איז געווען גרויסע פאגראמס, דאס האט זיך אנגעהויבן פון דעם וואס אין די יאר תרס"ה איז געווען אסיפת הרבנים, און דארטן איז געווען פון די אלע חשוב'ע רבנים אין רוסלאנד, אנהייבנדיג פון דעם רבי'ן רש"ב וואס ער איז געווען דארטן, און צוזאמען מיט אים איז געווען פון די גאר חשוב'ע רבנים, וואס איינער פון זיי ר' חיים בריסקער און נאך אזעלכע פון די גרויסע רבנים וואס זענען דעמאלט געווען אין רוסלאנד די ממשלה האט דעמאלט געוואלט מחייב זיין מכריח זיין אז די רבנים זאלן דארפן אנקומען צו לימודי חול דארפן באקומען א ספעציעלע תעודה פון חכמות חיצוניות דאס איז געווען צוליב די השפעה פון די משכילים וואס האבן דעמאלט געוואלט מאנען אט א דעם ענין. און ס'איז כמובן אז די רבנים זיך שטארק געשטעלט אנטקעגן דעם, ס'איז געווען א גרויסע אסיפה, אבער ס'איז געווען א גרויסער פחד פארוואס די ממשלה האט יעמאלט געזאגט אז אויב די רבנים וועלן נישט אננעמען זייערע החלטה איז וועלן זיי מאכן פאגראמען אין הונדערט און איינס רחמנא לצלן שטעטלעך אויף אידן. כמובן די רבנים האבן זיך דערשראקן און מ'האט נישט געקענט רעדן קלאר, מ'האט מורא געהאט צו זאגן א ווארט, און אזוי איז געגאנגען די אסיפה ס'איז נמשך געווארן, מ'האט געווארט אז דער רב זאל רעדן, יענער רב זאל רעדן, ביז אז דער רבי רש"ב האט געבעטן אז ער וויל רעדן די לעצטע ווערטער. בשעת ס'איז געקומען צום סיום האסיפה, האט דער רבי רש"ב, דער רבי נשמתו עדן, זיך אוועקגעשטעלט און ער האט געזאגט אט א די ווערטער. די ווערטער וואס ער האט געזאגט איז, ניט מיט אונזער ווילן זיינען מיר אוועק פון ארץ ישראל. און ניט מיט אונדזער ווילן וועלן מיר צוריקגיין לארצנו הקדושה. אבינו מלכנו, ער האט אונדז געשיקט אין גלות און אונדז פארטריבן, און ער וועט אונדז דארטן צוריקברענגען. אבער דאס דארפן מיר זאגן לעיני כל, אז נאר אונדזערע גופים זיינען געגאנגען אין גלות, אבער די נשמות און די נפשות זיינען קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען. און דערנאך האט ער אויסגעפירט מיט שארפע אותיות און זאגן אז אט אט דער גזירה וועט בשום אופן נישט זיין, און האט אוועקגע'חלש'ט. און ווי דער המשך הסיפור גייט, ווי דער רבי האט עס אמאל דערציילט אויך ביי א פארברענגען אין יב תמוז בארוכה, אז נאכדעם וואס דאס האט פאסירט האט מען ארעסטירט די ממשלה האט גלייך דעם רעבן רשב אריינגעלייגט אין תפיסה, אין א מעצר בית ווי מ'רופט עס אן, אין א תפיסה פון שטוב. ער האט געדארפט זיין דארט א משך זמן, יא, און בשעת און שפעטער דער ר' חיים בריסקער איז געקומען אים באזוכן האט ער געזען ווי דער רבי רשב וויינט, האט ער אים געפרעגט, לובאוויטשער רבי וואס וויינסטו האסט דאך געטון אלץ וואס מען קען, האט אים דער רבי רשב געענטפערט, ווי דער משל הידוע וואס האט אים מסביר געווען אז ס'פאראן א גרויסע נפקא מינה צווישן א פקיד און א באלעבאס, אין א עסק בשעת ס'איז דא א עסק ווי זעט מען א חילוק אז דער פקיד דער ס'איז דא דער ארבעטארער, דער ארבעטארער קומט צו גיין אינדערפרי ער גייט ביינאכט ער ווייסט ער גייט באקומען זיין זיין משכורת וואס מ'גייט אים אפצאלן, און אים איז נישט נוגע ווי אזוי דער עסק פירט זיך ער ווייסט ער דארף סוף חודש באקומען די געלט ער זאל קענען לעבן מיט דעם. מה שאין כן דער באלעבאס, ביי אים איז נוגע די הכנסות די הוצאות אז דער ענין זאל זיך דורכפירן. על דרך זה האט דער רבי רשב אים מסביר געווען, אז אויב מען זוכט מער נישט יא טון, אבער עס איז נישט נוגע ווי דער ענין זאל זיך אפטון, איז איך האב געטון, איך האב געטון וואס איך קען, בין איך צופרידן. אבער בשעת ס'איז נוגע אזוי ווי איז נוגע באלעבאס איז אים נוגע אז די עניינים זאל זיין מצליח זיין און אויב דער עניין טוט זיך נישט אפ איז איז איז איז פון דעם טאקע וויינט ער און דאס איז א סיפור וואס יא וואס דער וכאמור כאמור האבן רבותינו נשיאינו אונז דערציילט וואס אט דער עניין וואס דער רבי רשב האט געזאגט אז א איד דארף וויסן זיין אז א בשעת מען געפינט זיך אין גלות איז נאר אונזערע גופים זיינען אין גלות אבער די נשמה איז קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען וואס כידוע איז עכט שפעטער האט אט דער זעלבער פתגם די זעלבע ווערטער האט דער רבי רייץ בכבודו בעצמו שפעטער בשעת ער איז געקומען אין תרפז און ער איז דעמאלט ארויס געגאנגען פון תפיסה מיט די גרויסע מסירת נפש וואס ער האט געהאט אין יענע יארן פון פון מסירות נפש בפועל ממש, ביז מ'האט אים ארעסטירט און מ'האט אים געוואלט רחמנא ליצלן, בענינים פון היפך החיים כידוע, און שפעטער אינעם טאג פון ג' תמוז, וואס דער פריערדיגער רבי איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה און געפארן אין גלות, וואס דער גלות האט זיך געדארפט ציען פאר דריי יאר, בפועל איז געווען מער נישט ווי עטליכע טעג, אבער זייענדיג אויפן באן, שטייענדיג אויפן וועג צו גיין אין גלות, ארומגערינגלט מיט די אלע פאליציי מיט די מענטשן וואס זענען דארטן געווען, אט די מענטשן וואס זענען געווען פונקט פון דעם היפך, מענטשן פון די יעווסעקציע, פון די קע גע בע, פון די אלע וואס האבן אים גערודפ'ט. און שטייענדיג דארטן האט ער איבערגעחזרט אט אט די זעלבע ווערטער, זאגענדיג אז די ווערטער האט געזאגט א איד פון מסירת נפש, און ער האט איבערגעחזרט אט אט די ווערטער אין יענעם מעמד ומצב. וואס אין היינטיגע סדרה אנעמדיג אין פרשת בהר איז דא אין די סדרה רעדט זיך אין די צווייטע האלב אין פרשת בהר רעדט זיך כמה וכמה פסוקים בנוגע כי ימוך אחיך יא ס'רעדט זיך וועגן א איד וואס איז געווארן ארעם און ער האט זיך פארקויפט פאר א עבד און די תורה דערציילט ריבוי הלכות און מצוות און פרטים וואס איז נוגע בנוגע צו דעם דין פון המוכר עצמו און מכרוהו בית דין יא בשעת א מענטש האט זיך פארקויפט אלס א עבד וואס איז ידוע וואס דער אור החיים הקדוש גאר א רייכער אור החיים הקדוש איז דא ער איז מסביר יא, א גרויסער טייל פון די פרשה, די אלע המשך הפסוקים דארטן, ווי דער אור החיים הקדוש איז מבאר אז דאס גייט אויף אידן בזמן הגלות, אז כי ימוך אחיך, וואס דער טייטש כי ימוך אחיך מיינט אז א איד אחיך גייט אויף אידן, און כי ימוך איז דער טייטש אז ער ווערט ארעם, יא, דאס הייסט אז מען איז געווארן ארעם אין מצוות. און דאס גייט אויכעט אויף דעם אייבערשטן, ווייל דאס איז דער צער השכינה וואס דער אייבערשטער האט, פון דעם וואס אידן טוען נישט וואס זיי דארפן טון, און פון דעם ווערט שפעטער דער ונמכר דער גלות וואס דער אייבערשטער האט אונז פארקויפט, יעצט צו די אומות העולם. און דערנאך איז דער גאנצער המשך הפסוק אז ובא גואלו, גואלו גייט אויפן צדיק, וואס דאס איז די צדיקים וואס דא בכל דור ודור, וואס זיי זענען די וואס זיי רעדן צו אידן און זענען מעורר ביי זיי די אמונה אויף גאולה, מעורר ביי אידן דער בטחון אויף די גאולה, זענען מחזק אידן אז מען זאל שטיין שטארק אין אידישקייט, און איז ממשיך די אלע המשך הפסוקים, אז א איד דארף וויסן זיין אז אפילו זייענדיג אין גלות איז ער מער נישט ווי א תושב, ער באלאנגט נישט דארטן, כאמור אז נאר די נשמה, דער גוף איז אין גלות אבער די נשמה פון א אידן איז קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען, און אדרבה אט דאס וואס איז געווען ונמכר בית חומה, ווי ער איז מסביר אין די פסוקים. טייטש דער אור החיים הקדוש אז דאס גייט אויפן חורבן בית המקדש, דער בית חומה, וואס דאס איז דער בית המקדש וואס איז נמכר איז בעוונותינו חרוב געווארן, איז ווי דער מדרש זאגט אז אז אז אז אז שפך חמתו על עצים ועל אבנים, אז דער גאנצער חורבן בית המקדש איז דאס גאר געווען כדי צו אפהיטן אידן, אז דאס איז געווען א שפך חמתו על עצים ואבנים כדי אז אידן זאל קענען זיין גאנץ, אז אידן זאלן קענען זיין בתוקף. און אז אין דעם זכות האלטן זיך אויף אידן אין אלע זמנים און די שווערסטע זמנים פון זמני הגלות. איז דא פאראן גאר א געשמאק ווארט וואס דער רבי האט געטייטשט, יא, עס איז א ווארט פון רבי שמעון בר יוחאי וואס רשי ברענגט אין די סדרה, וואס בנוגע דעם וואס דער פסוק זאגט אז ובניו עמו, דער פסוק זאגט אז בשעת אז נמכר, דער עבד איז פארקויפט געווארן, יא איז דער לשון פון פסוק א איז אויכעט ובניו עמו. פרעגט רשי, ברענגט רשי פון רבי שמעון בר יוחאי, אז אם הוא נמכר, איז בניו, וואס טוען בניו דא? יא דאס פרעגט רשי, יא בשעת מען זאגט אז הוא ובניו, פרעגט רשי, אז אם הוא נמכר, איז וואס טוען דארטן די קינדער? ובניו עמו, און רשי זאגט מכאן אז ער איז דער אדון איז חייב ער דארף ער דארף זיי ער דארף חייב במזונות אשתו ובניו, יא דאס איז דער רשי אין היינטיגע סדרה, וואס דא זאגט ר' שמעון איז בשעת מען טייטשט אויס אט דער די אלע דעם המשך הפסוקים אז ס'רעדט זיך בנוגע פון א פון עם ישראל אין זמן הגלות, איז וואס איז דער טייטש פון די ווערטער פון רבי שמעון בר יוחאי? איז אויף דעם איז דא דער רבינס א טייטש אין א פארברענגען פארבונדען מיט המשך צו לג בעומר, האט ער אויסגעטייטשט אט אט דעם ענין, האט ער געזאגט אז דאס וואס רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי, ווי מיר האבן גערעדט פריערט, איז ער האלט אין איין רעדן וועגן שבחם של ישראל, ער האלט אין איין רעדן וועגן דעם אז א איד איז זייענדיג אין גלות איז דער אייבישטער שטענדיג מיט אים, און דאס איז דער באוואוסטער מאמר חזל ווי די גמרא זאגט אין מגילה אין דף כט, אמר רבי שמעון בר יוחאי, חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אידן זענען חביב פאר דעם אייבערשטן, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, אז וואו אידן גייען אין גלות איז דער אייבערשטער גייט כביכול צוזאמען מיט אידן אין גלות אויכעט, גלו לבבל שכינה עמהם, ער ברענגט דארטן כמה פסוקים, יא, ווי אידן זיין אין גלות איז דער אייבישטער גייט צוזאמען מיט אידן אין גלות אין יעדער גלות וואס אידן געפינען זיך. דערנאך זאגט ער ואף כשהם עתידים ארויסגיין פון גלות לצאת פון גלות און וועט אויכעט דעמאלט די שכינה ארויסגיין צוזאמען אבער שכינה וועט ארויסגיין צוזאמען נגאל וועט ארויסגיין צוזאמען מיט זיי ווי ער ברענגט דעם פסוק ושב השם אלוקיך את שבותך.

און דערפאר מצד חביבותם של ישראל איז דער אייבישטער אפילו אידן געפינען זיך אין גלות וואס לכאורה, דער ענין פון גלות איז דאך מפני חטאינו גלינו מארצינו, צוליב חטאים ועוונות געפינט מען זיך אין גלות, און אף על פי כן איז חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא אט אזוי פיל אז בשעת אידן שטייען אין גלות איז דער אייבישטער כביכול בכל צרתם לו צר, ער געפינט זיך צוזאמען מיט זיי אין דעם גלות. און צוזאמען דערמיט איז ער איז ער ליידט מיט זיי דער גלות, זיך מצטער בגלותו און ער איז כביכול צוזאמען מיט זיי אין דעם בית האסורים אין דעם גלות וואו א איד געפינט זיך. און זיין ממילא איז רבי שמעון בר יוחאי קומט צו גיין דא און ער זאגט אמר רבי שמעון בן יוחאי, דער זעלבער רבי שמעון בן יוחאי וואס ער זאגט אז אידן געפינען זיך אין גלות איז די שכינה געפינט זיך צוזאמען מיט זיי, פרעגט רבי שמעון בן יוחאי אם הוא נמכר בניו מי נמכרים. דער אייבערשטער איז טאקע א כל יכול. דער אייבערשטער איז הוא נמכר, דער אייבערשטער האט מחליט געווען אז ער וויל מיטליידן צוזאמען מיט אידן, איז ער געפינט זיך שכינתא בגלותא. דער אייבערשטער געפינט זיך אין גלות, איז הוא נמכר, איז דער אייבערשטער איז טאקע א כל יכול, און ער קען זיך אריינשטעלן אין א מעמד ומצב פון גלות און אף על פי כן דער אייבישטער זייענדיג אין גלות איז ער דער אייבישטער און ער בלייבט בכל התוקף און ס'איז אני ה' לא שניתי ס'ווערט נישט אין אים קיין שום שינוי אבער בניו ווי קען מען נעמען א אידישע קינד יא יא בניו עם ישראל און זיי אריינשטעלן אין אזא מין מעמד ומצב, אין אזא מין סכנה פון דעם גלות, וואס דער גלות איז צווישן אומות העולם, און די אומות העולם קענען האבן א שליטה רחמנא ליצלן אויף אים, ובניו מי נמכרים. איז אויף דעם זאגט ער, מכאן שרבו חייב במזונותיו. דאס הייסט אז בעצם א איד געפינט זיך טאקע נישט אין גלות. בעצם ווי מיר האבן געזאגט פריער אז די נשמה פון א אידן איז קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען, די נשמה געפינט זיך צוזאמען מיטן אייבערשטן, און אזוי ווי דער אייבערשטער אפילו מען זאגט אז ער געפינט זיך דא אין גלות, ווייסט דאך יעדער איינער אז זייענדיג דא אין גלות איז דער אייבערשטער איז ער, זייענדיג דא למטה איז ער שטענדיג, אני הוי' לא שניתי איז ער בכל התוקף און דער גלות פועלט נישט אויף אים קיין שום זאך נישט, איז א איד וואס איז פארבונדן מיטן אייבערשטן בניו איז אויכעט מי נמכרים. די נשמה פון א אידן איז זיכער בעצם נישט אין גלות, אלא מאי, ס'איז דא די מזונותיו, מזונותיו דאס איז די גשמיות פון א אידן, די גוף, די פרנסה, האט דער אייבישטער געמאכט אז אין זמן הגלות איז די גשמיות פון א אידן דארף גיין דורך די השפעה פון די שרים, פון די אומות העולם, אז מ'דארף אדורכגיין ונמכר ונמכר לנכרי רחמנא ליצלן אז די השפעה גייט דורך די מדינות ווי ס'ידוע אז בזמן הגלות איז די השפעת הליכוד השפעת הפרנסה גייט דורך דעם שר פון די מדינה וואו מ'געפינט זיך אוואו אידן האבן געוואוינט אוואו אידן וואוינען איז דער שר פון די מדינה ער איז זיי משפיע די פרנסה ס'געדארף גאר דורכגיין דעם דעם אויף דעם זאגט דער זאגט דער רב שמעון בר יוחאי מכאן שרבו חייב במזונותיו אפילו זייענדיג אין גלות, און אפילו אז מ'זעט בחיצוניות קוקט אויס אז די השפעת הפרנסה גייט דורך דינא דמלכותא דינא, גייט דורך די ממשלה, גייט דורך די מדינה, זאלסטו וויסן זיין אז דאס איז מער נישט בחיצוניות, ס'איז רבו חייב במזונותיו, דער אייבישטער ער גיט אכטונג אויף א אידן בהשגחתו הפרטית, כבשה אחת בין שבעים זאבים ומשתמרת, און דער אייבישטער שטעלט צו אז אידן זאלן האבן פרנסה און גשמיות בהרחבה, און ווי דער רבי מהרש האט געזאגט אז די פרנסה און דווקא אין עיקבתא דמשיחא דאס איז מן מן השמים, ס'איז נישט עס גייט אינגאנצן נישט על פי החשבון וואס די וועלט זאגט, וואס אומות העולם זאגן, וואס די חשבונות של עולם זאגן, ס'איז פרנסה וואס דער אייבישטער אליין רבו חייב במזונותיו. ממילא דאס איז די די די דאס איז די די ניחום, די דברי ניחומים, די חיבתם של ישראל וואס רבי שמעון בר יוחאי, וואס ער איז מוסיף דא אז נישט נאר חביבים ישראל אז בכל עת שישראל גלו איז שכינה עמהם דאס זאגט ער אין די גמרא מגילה, נאר דא איז ער מוסיף אז זאל וויסן זיין נאכמערער אז אידן בעצם זענען בניו, און אזוי ווי דער אייבישטער אליין אזוי ווי הגם ער געפינט זיך אין גלות איז ער העכער פון גלות, איז א איד אויכעט הגם ער געפינט זיך אין גלות איז ער העכער פון גלות ווייל די נשמה איז קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען, און נאך מער אפילו מצד הגוף און מצד מזונותיו איז רבו דער אייבישטער אליין איז חייב נעמט זיך אונטער און ער דאגה'ט אז ער זאל האבן פרנסתו און אלע עניינים וואס ער דארף האבן אין בני חיי מזוני רויחי. און אט דא קומט צו גיין נאך א הוראה און א דבר נוסף אין פרשת בחוקותי. אין פרשת בחוקותי איז דאך די פרשה וואס דארטן איז דא סיי די ברכות און סיי רחמנא ליצלן דער היפך די קללות. און אין די קללות פון די פרשת בחוקותי אין סוף איז פאראן דער פסוק ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם ולהפר בריתי אתם. אז הגם אידן געפינען זיך אין גלות מיט די אלע צרות וואס די פסוקים רעכענען אויס אין פרשת בחוקותי מיט די אלע עניינים בלתי רצויים אין חשך הגלות, איז וויסן דארף מען וויסן אבער אז לא מאסתים ולא געלתים לכלותם האט דער אייבישטער קיינמאל נישט רחמנא ליצלן מואס אין אידן, ער האט זיי קיינמאל נישט חס ושלום לכלותם, דער אייבישטער גיט אכטונג אויף אידן, להפר בריתי אתם, דער ברית פון אייבערשטן איז א ברית נצחי. וואס דא איז אויכעט פאראן אור החיים הקדוש וואס ער טייטשט אויס אז דער גאנצער חורבן פון גלות לאויב בהיותם בארץ אויביהם איז ווי די גמרא זאגט אז דאס איז שפך חמתו על עצים ועל אבנים ס'איז מער נישט א ענין חיצוני אבער די נשמה פון די אידן דער מציאות פון די אידן איז דאס איז דאס א ענין נצחי אז ס'איז קיין חס ושלום קיינמאל נישט געווען און ס'וועט קיינמאל נישט זיין דער להפר בריתי אתם ולכלותם איז פאראן זייער א שטארקער זוהר אין פרשת בחוקותי וואס דער זוהר זאגט בן יכבד אב דער זוהר דערציילט אז רבי אלעזר ברבי שמעון געווען א גאנצע כמה וכמה פון די תנאים תלמידי רשבי וואס איז שוין געווען נאך די הסתלקות נאך לג בעומר תלמידי רשבי זענען צוזאמען געקומען און מ'האט דעמאלט גערעדט עניינים פון תורה און רבי אלעזר רבי שמעון בן יוחאי'ס א זון רבי אלעזר ברבי שמעון האט דעמאלט געזאגט א תורה און ער האט געזאגט א תורה אויף אט דעם פסוק

ס'האט געדארפט שטיין לא הרגתים, לא כיליתים, וואס איז דאס לא מאסתים ולא געלתים לכלותם לכלותם אן א וא"ו? האט רב לעזער ברב שמעון געטייטשט משל למלך וואס ער האט געהאט א כלה, כלותם האט ער געטייטשט כלותם מלשון כלה, און די כלה געפינט זיך אין א שוקא של בורסקי, דאס הייסט זי געפינט זיך אין אזא מין פלאץ וואס דאס איז א שמוציגער פלאץ, א פלאץ וואס האט א שלעכטע ריח, כידוע ווי די גמרא זאגט אז בורסקי איז ריחו רע, וואס איז דא כמה דינים אין הלכה מצד די בורסקי א פלאץ וואס דארט נעמט מען פעל און מען ארבעט עס אויס פעל פון בהמות כידוע בשעת מען נעמט פעל פון בהמות און מען ארבעט עס אויס איז דעמאלט האט עס נישט קיין גוטע עס איז זייער שלעכטע ריח דארטן ס'האט עס א נארמאל עס איז זייער שווער צו זיין דארטן שוקא של בורסקי דערציילט דער זוהר אז דער מלך האט געהאט א כלה וואס געפינט זיך בשוקא של בורסקי וואס אזוי וואלט דער מלך קיינמאל נישט אריינגעגאנגען און אריינגעשטעלט די פוס אין אזא מין פלאץ, דארטן וואלט ער נישט געוואלט אריינגיין. אבער וויבאלד זיין כלה געפינט זיך דארטן, איז דעמאלט נדמה לו אז אט דער ארט, אז דארטן איז א ארט וואס דארטן געפינט זיך כל הבשמים שבעולם, וכל הקטורת שבעולם, דאס איז דער שענסטער בעסטער ארט פאר אים, פארוואס? ווייל דארטן געפינט זיך זיין כלה. זאגט ר' לעזער בר' שמעון, אט דאס זאגט דער פסוק דא. אז טאקע זייענדיג בארץ אויביהם, ארץ אויביהם איז א שוקא של בורסקי, די וועלט עולם הזה הגשמי, בפרט אין זמן הגלות אינעם חשך כפול ומכופל, מיט די גאנצע שמוץ וואס גייט ארום אין דער וועלט איז דאך שוקא של בורסקי, פונדעסטוועגן זאגט ער וויבאלד אז א איד איז כלותם, דעם אייבערשטענס א כלה, איז דער אייבישטער געפינט זיך מיט יעדן אידן. און ווי בשעת דער אייבערשטער געפינט זיך מיט אים און זייענדיג דא, איז וואס איז דאס ביי דעם ארט פאר דעם אייבערשטן? דאס איז א ארט וואס דארטן געפינט זיך אלע בשמים און אלע קטורת און די שענסטע די בעסטע ריח גייט ארויס פון דעם, ווייל דארטן געפינט זיך אידן, דארטן געפינט זיך כלתו של הקדוש ברוך הוא. און שטייט דארטן אין זוהר, אז בהמשך פון זה האבן די תלמידי רשבי געזאגט צו רבי אלעזר ברבי שמעון, אז דורך אט אט דיין תורה האסטו אויפגעהויבן כבודו פון דיין טאטן נאך מער ווי ס'איז געווען פריער. און זיי האבן געזאגט אז דאס איז דער ענין פון בן יכבד אב, אז בחייו איז ער מכבד מיט די הלכות וואס שטייט בחייו, וואס מ'דארף מכבד זיין א טאטן, נישט זיצן אויף זיין בענקל און געבן צו עסן טרינקען, אבער במיתתו יותר מבחייו, דורך דעם וואס מ'זאגט זיינע תורה, און נישט נאר דאס, דו האסט נאך מוסיף געווען אין דעם כבוד פון דיין טאטן. האט דער רבי אמאל גערעדט וועגן דעם לג בעומר'דיגן פארברענגען, וואס איז דארט ער מוסיף געווען? וואס איז דער פשט אז ער האט מוסיף געווען בכבודו של אביו? האט ער געטייטשט בהמשך לאמור לעיל. רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט חביבים ישראל אשר בכל מקום שגלו שכינה עמהם. דאס האט מגלה געווען רבי שמעון בר יוחאי אז דער אייבערשטער גייט מיט אידן מיט אין גלות. איז בשעת וואו אידן געפינען זיך, געפינט זיך דער אייבערשטער מיט זיי. אבער רבי שמעון בר יוחאי האט נישט געזאגט אין וועלכער אופן דער אייבערשטער פילט זיך זייענדיג אין דעם גלות. דאס שטייט נישט אין תורה פון רשבי. עס שטייט ער געפינט זיך מיט אונז צוזאמען, אבער קען דאך זיין מיט אונז צוזאמען אויף כמה אופנים. איז געקומען רבי אלעזר ברבי שמעון און מוסיף געווען על אביו און געזאגט, נישט סתם ער געפינט זיך, נאר אט אט דער ארט וואס איז א שוקא של בורסקי, יא, א נידעריגער ארט, א שמוציגער ארט, אבער ווי דער אייבישטער מצד זיין אהבתו העצמית און חיבתו הגדולה צו אידן, איז אדרבה, דווקא אָט דער אָרט ווערט אַ אָרט וואָס דאָס ווערט נתהפּך צו די גרעסטע בשמים און די גרעסטע קטורת און די גרעסטע געשמאַקסטע ענינים, דאָס איז דער אתהפּכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, וואָס דאָס איז די עבודה פון אידן, אויף מאַכן פון דער וועלט, פון דעם שוקא של בורסקי, זאָל ווערן אַ דירה לו יתברך, אַ מקום תענוג פון דעם אייבערשטן. וואָס אויף אָט די אַלע ענינים נעמען מיר, זייענדיק אין די טעג בסמיכות צו לג בעומר, אין די פרשה פון בהר בחוקותי נעמען מיר ארויס ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידן, מען דארף זיך ארויסלערנען פון רבי שמעון בר יוחאי און פון בנו רבי אלעזר ברבי שמעון, בשעת מען קומט צו גיין אין דער וועלט און מען גיט א זעה און מען זעט ווי אידן, אמאל זעט מען א אידן וואס קוקט אויס א שוקא של בורסקי, א איד וואס בהנהגתו און ווי עס קוקט אויס בחיצוניות געפירט ער זיך אין א הנהגה וואס וואס מען קען דאך קוקן אויף דעם אז דאס איז שוקא של בורסקי עס לערנט אונז אויס דער זוהר אזוי ווי דער אייבערשטער איז שכינה עמהם און נישט נאר שכינה עמהם אז דאס איז דווקא דאס ווערט נתהפך און ער זעט אין דעם די גרעסטע שענסט שיינקייט פון א אידן וואס געפינט זיך אין אטא דעם ארט אזוי דארף עס אויכעט זיין מעורר זיין ביי אונז אז מען זאל זען מער נישט ווי זכותם של ישראל, אז מען זאל נעמען פון רבי שמעון בר יוחאי טאקע שבחם של ישראל זכותם און זען אין אידן נאר גוטס, זען אין אידן זייער רייכקייט זייער שיינקייט דער ואתם תהיו לי ארץ חפץ, אז יעדער איד איז דעם אייבערשטנ'ס ארץ חפץ, יעדער איד איז דעם אייבערשטנ'ס. ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט אז יעדער איד איז דעם אייבערשטנ'ס ארץ חפץ די גרעסטע אוצר וואס געפינט זיך ביי א אידן, און בשעת מען גלייבט אין דעם און מען קוקט אונטער די אויגן מיט דעם ברילל פון דעם בעל שם טוב, איז דעמאלט קען מען, רבי שמעון בר יוחאי, דעמאלט טאקע איז מען דאס מגלה און מען ברענגט עס ארויס מן ההעלם אל הגילוי, און דעמאלט וועלן מיר טאקע זוכה זיין אז בקרוב בימינו אמן זאל מקוים ווערן אט דאס וואס ער זאגט אין דעם מאמר רבי שמעון בר יוחאי אז כשהם עתידים לצאת השכינה עמהם, אז דער אייבישטער איז אוחז ביד כל אחד ואחד מישראל ואתם תלקטו לאחד אחד, און ער נעמט אונז ארויס פון גלות, און ער ברענגט אונז צו די גאולה האמיתית והשלימה, וואס דעמאלט וועלן מיר זוכה זיין אויף מקבל זיין די תורה און פנימיות התורה תורתו של רשבי בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמים, אז מ'זאל ארויסגיין פון גלות בזכות דעם לימוד און הפצת פנימיות התורה, און זאל דאס אלץ זיין באופן פון ברחמים.